היינטיגע פרק אינקלוד צוויי זאכן, קודם כל האבן אונז די מעשה, די עשיית הבגדי כהונה אויף יעדע איינע פון זיי, און צווייטנס איז דא די ותכל העבודה די סיום, ס'דא א ספעשל חלק פון די סיום עבודת המשכן, אז לאמיר זען. קודם האט מען געמאכט די אפוד, דאס איז די סדר מער ווייניגער וואס אונז האבן געזען, פריער האט מען געמאכט די אפוד, וואס איז געמאכט און ווי אזוי מען האט געמאכט די פחי הזהב, דאס א. אינטערעסאנטע דיטעיל וואס איז מתחדש געווארן דא, ס'איז נישט געשטאנען פריער, דאס איז אזוי ווי באופן כללי יעדע זאך וואס איז א ווי אזוי מען מאכט עס שטייט נישט פריער, מ'האט געזען פריער ביי די ויצק להם טבעות און אנדערע זאכן, פריער איז געשטאנען נאר וואס מ'דארף מאכן, וואס דארף די תוצאה זיין, יעצט בצלאל מיט זיינע חכמים האבן עס געמאכט, און עס איז דא חלקים וואס זעט אויס עס איז אינטערעסאנט אדער וויכטיג צו וויסן וואס די היכי תמצא, וואס איז די טעקניק ווי אזוי מ'האט עס געמאכט, שטייט וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילים. דאס הייסט אויב ס'איז דיר שווער געווען וויאזוי וויאזוי מאכט מען גאלד שטייט די גאנצע צייט זהב תכלת וארגמן תכלת וארגמן תולעת שני שש משזר דאס זענען פעבריקס פאדעם ווען מ'קען מאכן וויאזוי לייגט מען אריין גאלד אין א אין א בגד איז דא תירוץ אז מ'קען ס'דא א ס'דא א היכי תמצא ס'דא א טעקניק וויאזוי מ'מאכט דאס מ'האקט אויס די זהב און ס'ווערט מ'שניידט עס אויס פאר קליינע אזוי ווי מ'מאכט פון דעם פעדעם און אזוי ארבעט עס און דאס איז מעשה חושב דאס איז עפעס א חכמה א חלק פון די חכמה וואס בצלאל און אהליאב האבן געקענט. און די אפוד האט געהאט כתפות, ס'האט געהאט א חשב, און דאס אלעס איז געווען געמאכט כאשר צוה השם את משה. נאכדעם שטייט נאך א זאך, מען האט געמאכט אבני השוהם, מען האט דעם אויפגעשריבן שמות בני ישראל, און געלייגט אויף די כתפות האפוד, כאשר צוה השם את משה. מען האט געמאכט די חושן, כמעשה חושב כמעשה אפוד, ס'איז געווען רבוע, ס'איז געווען אין דעם פיר, די פיר ראוס פון פון דימאנטן, פון בריליאנטן, מיט די נעמען זייערע, אויך אויף דעם איז געשטאנען שמות בני ישראל. און מען האט געמאכט אויפן חושן רינג שרשראות קייטלעך און צוויי משבצות זהב און צוויי טבעות זהב וואס זיי קאנעקטן מיט די קייטלעך און דאס קאנעקט די קצות החושן און עס קאנעקט עס צו די כתפות האפוד אל מול פניו דאס קאנעקט די חושן מיט די אפוד און מען מאכט אבער נאך רינגעלעך און דאס קאנעקט די חשב האפוד נאכדעם ולא יזח החושן מעל האפוד פונקטליך וויאזוי דאס זעט אויס דארף מען קוקן רש"י און מפרשים אויספיגערן אבער על כל פנים דאס זעהט מען פון די חלק אז ס'דא געמאכט א חושן און די חושן האט די שטיינער און נאכדעם איז דא די רינגלעך מיט קייטלעך וואס דאס קנעקט עס סאם האו צו די אפוד דאס איז א וויכטיגע זאך ס'זאל זיך נישט אראפרוקן, דאס איז אויכעט כאשר צוה השם את משה. דא האט מען געמאכט די מעיל, דא רופט ער עס מעיל האפוד, אז ס'גייט אונטער די אפוד, אויף די אפוד, כ'ווייס ס'האט עפעס צו טוהן מיט די אפוד, שטייט וויאזוי מען מאכט עס, די פי המעיל, וואס מ'האט שוין געלערנט פריער, און אויפן אונטן מאכט מען די רימונים, און געלייגט די פעמונים, עס געמאכט יעדער זיינס עקסטער, פריער געשטאנען פעמון זהב ורימון, דא שטייט אויך פעמון ורימון פעמון ורימון, דאס איז אויכעט כאשר צוה השם את משה, געמאכט די כתנות, און צוזאמען מיט די מצנפת, די פארי המגבעות, די מכנסי הבד, די אבנט, די אלע זאכן ווייטער כאשר צוה השם את משה, אלעס גייט אין איין גרופע, אינטערעסאנטע זאך. נאך דעם האט מען געמאכט די ציץ, דאס הייסט ציץ נזר הקודש, אויף דעם שטייט פתוחי חותם קודש לה', נישט קלאר וואס שטייט עס, וואס האט מען געשריבן, קודש להוי'ה איז דאס געשריבן אזוי לערנען די מפרשים, ס'איז אינטערעסאנט דאס, אפשר האט מען סתם עפעס געשריבן, קיצור אויף דעם געלייגט א פתיל תכלת, אויף די מצנפת איז אויך כאשר צוה השם את משה, זיי האבן געזען נעכטן, די ביי די משכן, פריער ביי די כלי המשכן איז נישט געשטאנען אויף יעדע זאך כאשר צוה השם את משה, נאר דא שטייט עפעס עקסטער אויף יעדע זאך זעט אויס אז ס'איז א וויכטיגע זאך. יעצט האבן אונז אזוי ווי פרשת ויכולו, ס'איז שטייט נישט קיין שום חידוש, ותכל עבודת עה משכן אוהל מועד, ענליך אזוי ווי אונז לערנען פרשת בראשית, ס'איז דא געמאכט יעדע זאך, נאכדעם שטייט און ס'איז געווען געענדיגט, די און ס'איז געווען געענדיגט איז א שלב בפני עצמו, ס'איז חלק פון די שמחה, חלק פון די חגיגה איז דא אז יעדע זאך ווערט געשריבן אזוי בפני עצמו, ס'איז געווען געענדיקט, ס'איז געווען א שלב, מ'האט געארבעט פאר ס'שטייט נישט ווי לאנג, און מ'איז געווען געענדיקט. אז ככל אשר צוה השם את משה, און מ'איז געקומען צו משה, מ'האט געזאגט, עשינו, אז מ'האט געזאגט מ'האט געטון וואס מ'האט געמאכט, און ס'שטייט די גאנצע ליסט, און מ'זעט אז מ'דארף קוקן מיט די אויגן, מיט די ציור, און זען דא אזויווי א פּערעיד. געגאנגען ויצאו מלפני משה, און געגאנגען אינדערהיים מאכן וואס מ'האט געדארפט מאכן, און יעצט קומט אלעס, ס'קומט א פּערעיד, פון די אלע כלים, און דער פסוק לייגט אראפ די פּערעיד אין זיינע ווערטער. ויביאו את המשכן אל משה, וואס האבן זיי געברענגט? את האוהל ואת כל כליו, קרסיו קרשיו, בריחיו ועמודיו ואדניו, ואת מכסה ואת מכסה, ואת פרוכת ואת ארון, ואת הכפורת, את שלחן ואת כל כליו, נאכדעם קומט די מנורה, ואת נרותיה ואת כליה, ואת שמן המאור ואת מזבח הזהב, ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח ואת מזבח נחושת מיט זיינע אלע כלים, ואת קלעי החצר מיט די אלע זאכן, את בגדי השרד לשרת בקודש, בגדי הקודש לאהרן, את בגדי בניו, אלעס איז ככל אשר צוה השם, און משה האט געזען, אונז האבן עס אויך געזען יעצט, אונז האבן געליינט די פסוק, והנה עשו כאשר צוה השם את משה, כן עשו ויברך אותם משה, משה האט זיי געבענטשט, דאס איז אויך זייער ענליך, אזוי ווי מיר זען אין פרשת בראשית, ויכל, ותכל כל המלאכה, און דער אייבערשטער האט געזען, וירא אלקים את כל אשר והנה טוב מאוד, דאס הייסט כאילו דא משה קוקט און ער זעט אז עס איז גוט, ויברך אלקים את יום השביעי, און ער געבט א ברכה, אויף די ברכה איז טייטש אז ער דאנקט, ער לויבט, רשי זאגט נישט זיינע פשטים, אבער ער לויבט און ער דאנקט. אז עס איז געלונגען, עס איז, ער איז פרייליך, ער בענטשט די די סיום המלאכה ביי געוועט מבורך, אזוי ווי דאס איז אזוי ווי די שבת פון די פון די מנוחת המשכן אזוי אזוי קען מען עס אנקוקן.